בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים דף לט, מעבר לדף לח עמוד ב' אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, המודר הנאה מחבירו ונכנס לבקרו, טאמער איינער איז מודר הנאה פון זיין חבר און ער ווערט קראנק, און די חבר זיינע קומט אים באזוכן, מען וועט זען אין די גמרא פונקט וועלכע ציור מען רעדט דא, איז די דין איז אז ער מעג אים גיין באזוכן, מען מעג מקיים זיין מצוות ביקור חולים, אבער נאר שטייעדיגערהייט, עומד אבל לא יושב, מען טאר זיך נישט אוועקזעצן, און מען וועט זען די גמרא די טעם, פירט די משנה אויס, ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון, און מען וועט זען אין די גמרא וואס דאס מיינט, זאגט די הייליגע גמרא, במאי עסקינן, ביי וועלכע ציור רעדט די משנה, ס'טייטש אזוי, לאמיר זאגן ס'איז דא דא ראובן און שמעון, ראובן איז מבקר שמעון, שמעון איז די חולה, און די שאלה איז, ווער האט דא געמאכט די נדר, ווער איז מודר הנאה פון וועמען, אי בשנכסי מבקר אסורין על החולה, ס'טייטש מען קען זאגן אז ראובן דער מבקר, ער איז דער וואס האט געמאכט די נדר, און ער האט געמאכט א נדר, ער האט גע'אסר'ט זיינע נכסים אויף שמעון, פשט שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן, און ממילא, אז שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן, וואלט געווען א צד צו זאגן אז ראובן טאר נישט מבקר חולה זיין שמעון, ווייל ער איז מהנה שמעון. אבער, פון די צווייטע זייט, מצוות ביקור חולים איז דאך א מצוה, מילא ראובן טוט עס פאר זיך אליין, ער טוט עס נישט פאר שמעון, ער טוט עס ווייל ער וויל מקיים זיין די מצוה, איז יא דא א צד צו זאגן אז ראובן זאל מעגן מבקר חולה זיין שמעון. אבער, אויב אזוי, וואס איז די חילוק צווישן שטייעדיג און זיצעדיג? זאגט די גמרא אפילו יושב נמי, וואלט ער לכאורה געמעגט זיצן אויכעט. נאר וואס דען, וואס וועסטו מיר זאגן אז פארקערט, אי בשנכסי חולה אסורין על המבקר, אז וואס? אז. שמעון'ס נכסים איז אסור אויף ראובן, פשט די חולה שמעון האט געמאכט א נדר אז ראובן טאר נישט נהנה זיין פון זיין נכסים, יעצט איז די שאלה צו ראובן מעג מבקר חולה זיין, ווייל ווי נישט ווי שמעון איז אינדערהיים און ראובן טאר נישט אריין גיין אין שמעון'ס שטוב, איז אויף דעם זאגט די גמרא אפילו עומד נמי לא, און וואס איז די היתר טאקע אריין צו גיין, ראובן טאר טאקע נישט אריין גיין צו שמעון אין שטוב, אפילו שטיין אויך נישט, און אפילו אויף א דבר מצוה אויך נישט, ווייל אפילו א מה דאך א נדר לבטל את המצוה איז די נדר חל, כל שכן דא, אוודאי קען נישט ראובן אריינגיין צו שמעון אינדערהיים און נהנה זיין פון שמעון'ס הויז, איז ווייטער ביי וועלכע ציור רעדט די משנה? אמר שמואל, ענטפערט שמואל, לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה, ס'רעדט זיך אז ראובן איז דער וואס האט געמאכט די נדר, ער האט געמאכט א נדר אז שמעון דער חולה טאר נישט הנאה האבן פון אים, אבער אויב אזוי דארף מען פארשטיין פארוואס מעג ער אריינגיין שטייעדיג און נישט זיצעדיג, לכאורה זאל ער מעגן זיצן אויכעט, זאגט שמואל, ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה, ואין נוטלין שכר על העמידה, ס'רעדט זיך אונזער משנה רעדט זיך ביי א פלאץ וואס מען צאלט פאר ביקור חולים זיצעדיגערהייט און מען צאלט נישט פאר ביקור חולים שטייעדיגערהייט, ווייל די דין איז מען טאר נישט נעמען קיין געלט אויף צו מקיים זיין א מצוה, איז בעצם טאר מען נישט נעמען געלט אויף ביקור חולים, אבער וואס? ביקור חולים איז מען שוין מקיים אז מען שטייט, מען דארף זיך נישט אוועקזעצן פאר דעם, איז טאמער א מענטש זעצט זיך אוועק מעג מען יא נעמען געלט. אבער פון דעסטוועגן איז געווען פלעצער וואס מען האט אינגאנצן נישט גענומען קיין געלט, איז טאקע זאגט שמואל אין א פלאץ ווי מען נעמט נישט קיין געלט מעג ראובן מבקר חולה זיין שמעון, ווייל דאס הייסט נישט אז ער איז מהנה שמעון, ער טוט דא א מצוות ביקור חולים, נאר וואס אין א פלאץ וואס מען האט נישט מחמיר געווען, אין א פלאץ וואס מען האט גענומען געלט אויף זיצעדיגע ביקור חולים אבער נישט אויף שטייעדיגע ביקור חולים, איז אין אזא סארט פלאץ איז שטייען מעג ווייטער ראובן גיין שטיין ביי שמעון. פארוואס נישט? אבער זיצן, היות וואס אין די געגנט נעמט מען געלט פארן זיצן, איז טאמער ראובן וועט גיין מבקר חולה זיין זיצעדיגערהייט בחינם, איז פשט שמעון האט געשפארט געלט, האט ער מהנה געווען שמעון, דאס זאגט די משנה דאס די חילוק צווישן זיצעדיג און שטייעדיג, פרעגט די גמרא מאי פסקא, די משנה רעדט ביי אזא צושטופטע ציור פונקט אין א פלאץ וואס מען נעמט געלט פארן זיצן און נישט פארן שטיין, ענטפערט די גמרא, הא קא משמע לן, טאקע דאס די חידוש פון די משנה, דאף במקום שנוטלין שכר, על הישיבה בעי למשקל, על העמידה לא בעי למשקל, אז אפילו אין א פלאץ וואס מען איז נישט מחמיר, מען נעמט געלט אויף ביקור חולים, איז מעג מען נאר נעמען געלט אויף זיצעדיגע ביקור חולים, ווייל דאס איז מען טאקע נישט מחויב, אבער צו גיין שטיין ביי יענעם שטיין ביים חולה, טאר מען נישט נעמען קיין געלט. זאגט די גמרא נאך א תירוץ, ואיבעית אימא, נאך א וועג צו פארענטפערן די משנה. אז מ'העט נישט מוזן איינזעצן די משנה ביי א ציור ביי אזא סארט פלאץ וואס מ'נעמט געלט פארן זיצן נישט פארן שטיין, נאר מ'קען אויך איינזעצן די משנה ביי א פלאץ וואס מ'נעמט אינגאנצן נישט קיין געלט, און פון דעסטוועגן זאגט די משנה אז ראובן טאר זיך נישט אוועק זעצן ביי שמעון פארוואס? כדר' שמעון בן אליקים מ'וועט זען ר' שמעון בן אליקים דף מ ב וואס ער זאגט דארט גזירה שמא ישהא בעמידה, הכא נמי גזירה שמא ישהא בישיבה, איז דא א גזירה אז אפילו טאקע אין א פלאץ וואס מען נעמט נישט קיין געלט, אבער דאס איז אלץ ווען מען שטייט ווען מען זיצט, אבער שנעל, זיצן ביי א חולה אויף א לאנגע צייט, איז איבעראל נעמט מען געלט אויף דעם, איז דא א גזירה אז א מענטש מען וועט לאזן א מענטש זיצן ביי א חולה, מען וועט לאזן ראובן זיצן ביי א חולה פאר א קורצע צייט, קען זיין ער וועט זיצן א לאנגע צייט אויכעט, און אז ער וועט זיצן א לאנגע צייט בחינם, איז פשט ער האט מהנה געווען שמעון ווייל שמעון האט געשפארט געלט דא, און שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן, דערפאר האט מען גוזר געווען די משנה אז ראובן זאל זיך אינגאנצן נישט אוועקזעצן, אבער טאמער ראובן שטייט, איז אז ראובן שטייט דארף מען נישט גוזר זיין ווייל דאס אליין איז א סימן פאר ראובן ער זאל עס מאכן געיאגט ער זאל עס מאכן שנעל כדי ס'זאל נישט צוקומען צו א מצב אז שמעון שפארט זיך געלט. אזוי ענטפערט שמואל די תירוץ צו מפרש זיין די משנה. עולא אמר, עולא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט עולא לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר, אז די משנה רעדט זיך טאקע אז שמעון די חולה איז דער וואס האט געמאכט די נדר, ער האט גע'אסר'ט זיינע נכסים אויף ראובן, אויב אזוי איז שווער וויאזוי קען ראובן בכלל אריינגיין צו אים אינדערהיים? ברגע וואס ראובן גייט אריין צו אים אינדערהיים האט ער הנאה פון זיין שטוב, ראובן טאר נישט הנאה האבן פון שמעון'ס שטוב? זאגט עולא, וכגון דלא אדריה מן חיותיה, דער רן איז מסביר אז ס'איז נישט כגון, ס'רעדט זיך נישט ביי א געוויסע ציור, נאר אלעמאל איז עס אזוי, ווען א מענטש מאכט א נדר מיינט ער נישט ביי אן אופן וואס עס וועט אים זיין נויטיג צו לעבן, פשט, ווען שמעון האט געמאכט די נדר אז ער אסר'ט זיינע נכסים אויף ראובן, איז אים נישט בייגעפאלן אז ער וועט אמאל קראנק ווערן און ער וועט דארפן ביקור חולים, ווייל ווען א מענטש איז קראנק און מ'איז אים מבקר, איז אים עס ממש מחיה, ער דארף עס צום לעבן, און ממילא האבן חז ל געזאגט אז א גילוי דעת, ס'איז נישט א מענטש דארף דאס אויסרעדן, נאר יעדער מענטש מאכט א נדר, האט נישט אינזין אזא סארט מצב, און ממילא אז ער קומט צו צו אזא סארט מצב אז שמעון איז קראנק געווארן, אוודאי האט ער נישט געמיינט צו אסר'ן ראובן אריינצוקומען צו אים אין שטוב אזא סארט מצב, און פאר דעם טאקע מעג ראובן גיין מבקר חולה זיין שמעון, פרעגט אבער די גמרא, אי הכי אפילו יושב נמי, אויב אזוי זאל זיך ראובן קענען אוועק זעצן אויכעט, ענטפערט די גמרא ניין, הא אפשר בעמידה, ווי נישט ווי, ער קען אויך שטיין, און ממילא די גילוי דעת וואס אונז האמיר אז שמעון האט נישט אינזינען געהאט צו אסר'ן ראובן אריינצוקומען צו אים אין שטוב, דאס איז נאר שטיידיגערהייט, דאס דארף א מענטש האבן צום לעבן, אבער שמעון דארף נישט צום לעבן אז ראובן זאל זיך אוועק זעצן, און ממילא דאס איז נאך אלץ כלול אינעם נדר, ראובן טאר נישט זיצן ביי שמעון אין שטוב, און פאר דעם זאגט די משנה אז שטיין מעג ער, זיצן טאר ער נישט. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא וואס די ברייתא רעדט אויך ביי אזא ציור פון די משנה, חלה הוא נכנס לבקרו, אז טאקע טאמער דער מענטש איז קראנק געווארן מעג די אנדערע אים גיין מבקר זיין, אבער חלה בנו, טאמער די זון איז קראנק געווארן, דעמאלטס שואלו בשוק, טאר נישט דער אנדערער גיין מבקר חולה זיין, נאר ער קען פרעגן דעם טאטן אין מארק וואס טוט זיך וואס מאכט דיין זון, אבער ער טאר נישט גיין מבקר חולה זיין, און ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא בשלמא לעולא, גאנץ גוט לויט עולא'ס מהלך אין די משנה, דאמר בשנכסי חולה אסורין על המבקר, וואס ער זעצט איין אז שמעון די חולה, ער האט געמאכט די נדר ער האט גע'אסר'ט זיין נכסים אויף ראובן, וכגון דלא אדריה מן חיותיה אזוי ווי עולא האט מסביר געווען אז שמעון האט נאר אינזינען געהאט די נדר זאל חל זיין ביי אופן וואס ער דארף עס נישט צום לעבן אבער ווען ער דארף עס צום לעבן ווען ער איז קראנק איז אוודאי ביי אזא אופן האט ער נישט אינזינען געהאט די נדר זאל חל זיין מעג ראובן אריין קומען צו אים מבקר חולה זיין איז אויב אזוי שטימט זייער גוט שפיר שטימט זייער גוט פארוואס ביי שמעון איז דאס געזאגט געווארן אבער ביי זיין זון נישט פארוואס ווייל ווען א מענטש מאכט א נדר איז טאקע חז"ל זאגן אז ס'דא אזא גילוי דעת אז ער האט נישט אינזינען געהאט ביי אן אופן וואס ער וועט עס דארפן צום לעבן, אבער ביי זיין זון אז זיין זון דארף עס צום לעבן אז זיין זון זאל האבן ביקור חולים, דאס האט ער אוודאי נישט אינזינען געהאט פון דעם האט ער אוודאי נישט געטראכט, דאס האט נישט קיין שייכות צו זיין נדר אויף דעם איז נישטא קיין היתר, און ממילא טאר נישט ראובן גיין מבקר חולים זיין שמעון'ס זון ער קען נישט אריינגיין צו שמעון אין שטוב, אלא לשמואל, אבער לויט שמואל, דאמר בשנכסי מבקר אסורין על החולה, מאי שנא הוא מאי שנא בנו, פשט לויט שמואל, וואס שמואל זעצט איין די משנה אז ראובן איז דער וואס האט געמאכט די נדר, און ער אסר'ט שמעון בהנאה, און מען זעצט טאקע איין די משנה ביי אזא סארט פלאץ וואס מען נעמט געלט פארן זיצן, און פאר דעם טאר נישט ראובן זיצן, ווייל ער איז מהנה שמעון מיט די געלט, און וואס איז דער חילוק צווישן שמעון און זיין זון? ממה נפשך? טאמער ראובן, ווען ראובן האט געמאכט די נדר אז שמעון טאר נישט הנאה האבן פון אים, האט ער געזאגט, נישט שמעון און נישט זיין זון ביידע טארן נישט הנאה האבן פון מיך, איז וואס איז דער חילוק צווישן שמעון און זיין זון? אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה אז ער מעג מבקר חולה זיין שמעון, איז מעג ער מבקר חולה זיין זיין זון אויכעט, ווילאנג ס'איז שטייעדיג. ווייטער, טאמער ער האט נישט כולל געווען שמעון'ס זון אין די נדר, נאר שמעון טאר נישט הנאה האבן פון אים, זיין זון יא, איז פשוט אז ראובן קען מבקר חולה זיין זיין זון, איז ווי אזוי פארשטייט מען דא די ברייתא לויט שמואל? ענטפערט די גמרא, אמר לך, שמואל העט טאקע מוזן איינזעצן די ברייתא כשיטת עולא, און שמואל העט זאגן מתניתין בשנכסי מבקר אסורין על החולה, אז די משנה טאקע רעדט זיך ביי אן אופן וואס ראובן האט געמאכט די נדר האט גע'אסר'ט שמעון צו הנאה האבן פון אים, און ברייתא איז פארקערט, ברייתא רעדט זיך בשנכסי חולה אסורין על המבקר, פשט שמואל העט אוודאי מודה זיין אז די ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס שמעון האט געמאכט די נדר אז ראובן טאר נישט הנאה האבן פון אים, און מילא ראובן טאר נישט אריינגיין צו אים אין שטוב, איז ביי אים אליין האט מען געזען מעג ראובן אריינגיין אין שטוב, פארוואס ווייל דלא אדריה מן חיותיה ער דארף עס צום לעבן, אבער ביי די זון דא האט די ברייתא געזאגט טאר אוודאי נישט ראובן גיין מבקר חולה זיין די זון ווייל דאס האט שמעון נישט געמיינט מוציא צו זיין פונעם נדר, פרעגט אבער די גמרא מאי פסקא, ס'טייטש נארמאל גייט א ברייתא נאך א משנה ביידע רעדן פון די זעלבע ציור, איז טאמער שמואל איז טאקע מודה אז די ברייתא מוז מען איינזעצן כשיטת עולא איז וואס ברענט פאר שמואל איינצוזעצן אונזער משנה אויף אן אנדערע אופן, אמר רבא, ענטפערט רבא, שמואל מתניתין קשיתיה, ווייל שמואל האט געהאט א קשיא אויף די משנה, מאי איריא דתני עומד אבל לא יושב, שמע מינה דנכסי מבקר אסורין על החולה, פשט אזוי, עולא האמיר געזען, מען האט געפרעגט אויף עולא, אז לכאורה ביי אונזער משנה טאמער טאקע ווען א מענטש מאכט א נדר מיינט ער נישט כולל צו זיין אין דעם מן חיותיה א זאך וואס ער דארף צום לעבן, אויב אזוי זאל ראובן קענען זיצן אויך, האט עולא געענטפערט ניין, זיצן און שטיין איז אנדערש, ווייל ווען א מענטש דארף ביקור חולים צום לעבן, דארף ער נישט מ'זאל זיצן, ער דארף נאר אז מ'זאל קומען, און ממילא איז די ענין פון שטיין, אז ראובן זאל קענען שטיין ביי אים, דאס האט ער נישט געמיינט צו מאכן א נדר אויף דעם, אבער זיצן דאס נישט, אזוי האט עולא מחלק געווען צווישן זיצן און שטיין, זאגט די גמרא שמואל האט נישט פארשטאנען די חילוק, שמואל האט געזאגט ממה נפשך טאמער ווען א מענטש מאכט א נדר מיינט ער נישט כולל צו זיין אין דעם אזא סארט מצב וואס ער דארף עס צום לעבן איז אויב אזוי קען ראובן זיצן אויך און פארוואס שטייט ביי אונז אין משנה אז ראובן מעג נאר שטיין נישט זיצן און מילא בעל כרחך האט שמואל איינגעזעצט די משנה ביי אן אנדערע אופן אינגאנצן אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס ראובן איז דער וואס האט געמאכט די נדר און נישט שמעון אבער ביי די ברייתא וואס די ברייתא רעדט די חילוק צווישן שמעון און זיין זון איז ביי די ברייתא איז שמואל אוודאי מודה אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס שמעון איז דער וואס האט געמאכט די נדר, און ער איז מפרש די ברייתא כשיטת עולא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ריש לקיש, רמז לביקור חולים מן התורה מנין, ווי דא א רמז אויף ביקור חולים מן התורה שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק דארט ביי משה רבינו ווען ס'איז געווען דארט די גאנצע געשיכטע מיט קרח, האט משה רבינו געזאגט, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני, פשט משה רבינו האט געמאכט א סימן, ער האט געזאגט אז טאמער קרח ועדתו וועלן שטארבן אזוי ווי נארמאלע מענטשן, איז א סימן אז איך בין נישט קיין שליח פון באשעפער, אבער ער האט דארט ווייטער געזאגט ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה, טאמער ס'וועט זיין אזא נייע סארט מיתה וואס איז קיינמאל נישט געווען, די ערד העט זיי איינשלינגען, דעמאלטס איז א סימן אז איך בין גערעכט. איז על כל פנים, פון די לשון אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם וגומר, פון דא זעהן מיר א רמז אויף ביקור חולים. פרעגט די גמרא מאי משמע, ווי איז דא דא די רמז? אמר רבא, ענטפערט רבא, ווייל פשט פון פסוק איז אזוי, אם כמות כל האדם ימותון אלה, שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרין אותן, מה הבריות אומרים, לא השם שלחני לזה, פשט אזוי, רבא איז מפרש די פסוק אז אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם, וואס איז דאס ופקודת כל האדם יפקד עליהם? פקודת כל האדם יפקד עליהם איז פשט אזוי, משה רבינו האט געזאגט אז טאמער קרח ועדתו זאלן שטארבן ווי נארמאלע מענטשן, וואס ווען א נארמאלע מענטש שטארבט ווערט ער נארמאל קראנק, און ער גייט צוביסלעך אויס, איז ווען א מענטש ווערט קראנק פארן שטארבן, קומט מען אים מבקר חולה זיין, איז דאס זאגט דא משה רבינו, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם און מענטשן וועלן זיי קומען באזוכן פארן שטארבן, דעמאלטס איז א סימן אז לא השם שלחני, אבער טאמער נישט, טאמער ס'עט זיין א נייע בריאה א נייע סארט מעשה, דעמאלטס איז א סימן איך בין א שליח פון אייבערשטן, זאגט די גמרא ווייטער באותו ענין, דרש רבא אם בריאה יברא השם, לכאורה דאס וואס משה רבינו זאגט דא אם בריאה יברא השם, בריאה איז א לשון א בריאה וואס עקזיסטירט שוין, יברא איז א זאך וואס עקזיסטירט נישט, איז רבא מסביר משה רבינו האט געמיינט צו זאגן אזוי, אם בריאה גיהנום מוטב תהיה, ואם לאו יברא השם, פשט משה רבינו האט געזאגט אז ואם בריאה, טאמער איז שוין דא א גיהנום אויף די וועלט, זאלן זיי אנקומען אין גיהנום אריין, אבער טאמער נישט יברא השם, זאל די אייבערשטער יעצט מאכן א גיהנום, און דאס וועט זיין א סימן אז איך בין א שליח פון באשעפער, פרעגט די גמרא איני, קען דען זיין אזא זאך אז משה רבינו האט געהאט א ספק בכלל, אפשר נאך נישט דא א גיהנום, והא תניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, זיבן זאכן זענען באשאפן געווארן נאך איידער בריאת העולם, דאס טייטש עלה במחשבה פון פון באשעפער דאס צו באשאפן איידער בריאת העולם, וועלכע זיבן זאכן? אלו הן, תורה, ותשובה, גן עדן, גיהנום, כסא הכבוד, בית המקדש, ושמו של משיח, די זיבן זאכן, און די ברייתא ברענגט א ראיה אויף די אלע זיבן זאכן, תורה דכתיב, שטייט אין פסוק, די תורה כאילו רעדט.

מאתמול איז א לשון מאתמול פון נעכטן ס'טייטש פון פאר בריאת העולם, תפתה גייט ארויף אויף גיהנום איז גיהנום באשאפן געווארן, כסא הכבוד דכתיב נכון כסאך מאז מאז איז טייטש פון אלעמאל נאך פון פאר בריאת העולם, בית המקדש דכתיב כסא כבוד מרום מראשון שטייט דארט ווייטער מקום מקדשנו איז טייטש פון דעם שטייט מראשון מקום מקדשנו איז משמע אז מראשון נאך איידער בריאת העולם מקום מקדשנו איז שוין עלה במחשבה צו באשאפן די בית המקדש, שמו של משיח דכתיב יהי שמו לעולם וגומר שטייט דארט ווייטער לפני שמש ינון שמו אז לפני שמש פאר די רבונו של עולם כביכול האט באשאפן די זון ינון שמו האט די רבונו של עולם באשאפן שמו של משיח וואס דאס איז ינון על כל פנים זעהן מיר דא אז די גיהנום שוין געווען באשאפן עס קען נישט זיין אז דאס האט משה רבינו געמיינט אלא הכי קאמר נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא משה רבינו האט געזאגט אי איברי ליה פומא מוטב, ואם לא יברא השם, אז אם בריאה טאמער די אייבערשטער האט שוין באשאפן דאס מויל דאס עפענונג פון גיהנום איז גוט אז נישט יברא השם זאל די אייבערשטער יעצט באשאפן די עפענונג, פרעגט די גמרא ווי קען זיין אזא זאך והא כתיב שטייט אין פסוק אין כל חדש תחת השמש אז די אייבערשטער איז נישט מחדש א נייע בריאה זייט בריאת העולם, איז עס קען נישט זיין אז משה רבינו האט געזאגט אז טאמער עס איז נישט דא קיין עפענונג זאל יעצט ווערן א עפענונג, נאר וואס דען? זאגט טאקע די גמרא הכי קאמר אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרב אז ס'איז דא א עפענונג פאר גיהנם אבער טאמער ס'איז נישט נאנט דא זאל עס קומען נאנט דא אהער און זיי איינשלינגען איינשלינגען קרח ועדתו זאגט די גמרא ווייטער דרש רבא ואמרי לה אמר רבי יצחק מאי דכתיב שטייט אין פסוק אין נביא אין חבקוק שמש ירח עמד זבולה און ווי דער רא"ם רעדט אויס אז מוז זיין דער פסוק גייט ארויף אויף קרח ועדתו פארוואס ווייל די פרק דארט אין חבקוק רעדט טאקע אויף יציאת מצרים אויף קריעת ים סוף און צוויי פסוקים שפעטער שטייט מחצת ראש מבית רשע וואס דאס גייט ארויף אויף קרח און מילא די פסוק שמש ירח עמד זבולה גייט אויך לכאורה ארויף אויף קרח און וויאזוי וואס א שייכות האט עס מיט קרח זאגט רבא צו רבי יצחק שמש וירח בזבול מאי בעיין והא ברקיע קביעין סטייטש סתם אזוי די שמש וירח זענען קבוע אין די רקיע זבול ס'איז דאך דא זיבן הימלען זבול איז אסאך העכער פון רקיע איז ווי קומט די זון און די לבנה אן קיין זבול ענפערט רבא צו רבי יצחק מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול, פון דא לערנט מען ארויס אז די זון מיט די לבנה זענען ארויף פון רקיע צו זבול, ואמרו לפניו, און זיי האבן געזאגט כביכול פאר רבונו של עולם, רבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן עמרם, אנו מאירין, ואם לאו, אין אנו מאירין, טאמער דו וועסט דיך אננעמען פאר משה רבינו, עמיר אויפלייכטן אז נישט, הער מיר אויף צו לייכטן, דעמאלטס ביי די מעשה מיט קורח, באותה שעה ירה בהן חיצים וחניתות, אין יענע צייט האט דער רבונו של עולם כביכול געשאסן אינעם זון און די לבנה אזעלכע פיילן מיט שפיזן, פשט ער האט זיי צוריק געענטפערט אמר להם, בכל יום ויום משתחווים לכם ואתם מאירים, יעדן טאג בוקן זיך גוים צו ענק צו די זון צו די לבנה כאילו אפגעטער, און עטס לייכטס ווייטער אויף. בכבודי לא מחיתם, אין מיין כבוד האט עטס נישט מוחה געווען בכבוד בשר ודם מחיתם, און אזוי טאקע האבן זיי אנגענומען די טענה זיי האבן ווייטער אנגעהויבן צו לייכטן, ובכל יום ויום יורים בהן חיצים וחניתות ומאירין שנאמר לאור חיציך יהלכו שטייט דארט ווייטער אין פסוק לאור חיציך יהלכו, פשט, די טענה ציט זיך נאך ווייטער עד היום אז אפילו טאקע איז דא מענטשן וואס דינען די זון די לבנה, פון דעסטוועגן די זון די לבנה שיינט אויף פאר יעדעם, זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ביקור חולים אין לה שיעור, ביקור חולים האט נישט קיין שיעור, פרעגט די גמרא מאי אין לה שיעור, וואס מיינט דאס אין לה שיעור, סבר רב יוסף למימר, האט רב יוסף געוואלט זאגן אין שיעור למתן שכרה, אז די מתן שכר איז אזוי שטארק, ס'איז אזוי גרויס נישטא קיין שיעור, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט וכל מצוות מי יש שיעור למתן שכרן, וואס איז ביקור חולים אנדערש פון אלע אנדערע מצוות, והא תנן, מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, וואס ווייסטו וועלכע מצוה האט א שיעור א גרעסערע שיעור א קלענערע שיעור, אלא אמר אביי, נאר וואס דען זאגט אביי וואס מיינט עס ביקור חולים אין לה שיעור, אז אפילו גדול אצל קטן, אפילו א אדם גדול, דארף מבקר חולה זיין א אדם קטן א מענטש אסאך קלענער פון אים א קלענערע דרגה פון אים, רבא אמר, אפילו מאה פעמים ביום, אפילו הונדערט מאל א טאג דארף מען מבקר חולה זיין, איז טייטש האט נישט קיין שיעור, ווייל ווי מ'עט שוין זען יעדע מאל מ'איז מבקר חולה נעמט מען אוועק אביסל פון די מחלה אביסל פון די צער, און ממילא דארף מען מבקר חולה זיין ווי לאנג מ'באדערט נישט די חולה, זאגט די גמרא אמר רב אחא בר חנינא, כל המבקר חולה, נוטל אחד מששים מצערו, איינער וואס איז מבקר חולה נעמט אוועק א זעכציגסטל פון זיין צער, אנדערע זענען גורס דא א זעכציגסטל פון די פון די מחלה אליין, על כל פנים אמרי ליה, האבן זיי געפרעגט אם כן, ליעלון שיתין ולוקמיה, אויב ס'איז טאקע אזוי אז יעדע מאל מען קומט מבקר חולה זיין נעמט מען צו א זעכציגסטל, איז ווען זעכציג מענטשן גייען אריין צו א חולה, זאל די חולה אויסגעהיילט ווערן, און מען זעט דאך ס'איז נישט אזוי, אמר ליה, האט ער אים טאקע געענטפערט אז ניין, ס'מיינט נישט יעדע מאל א זעכציגסטל אז נאך זעכציג מענטשן בלייבט גארנישט איבער, נאר כעישורייתא דבי רבי, אזויווי רבי האט גערעדט לגבי א צענטל, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט, אבער קודם כל זאגט די גמרא נאך א נקודה ובבן גילו, דאס אז יעדער מאל גייט אראפ א זעכציגסטל איז נאר ווען זיין בן גיל, איינער וואס איז זיינע יארן, אדער איינער וואס איז געבוירן אין זיין מזל, ווען אזא איינער קומט מבקר חולה זיין גייט אראפ א זעכציגסטל, אבער נישט ביי יעדער מענטש איז דאס געזאגט געווארן. על כל פנים, וואס מיינט דאס כעישורייתא דבי רבי, זאגט די גמרא דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי אומר בת הניזונית מנכסי אחין נוטלת עישור נכסים, ס'טייטש א נארמאלע מענטש שטארבט גייט דאך די ירושה צו די זוהנען, פון דעסטוועגן טאמער איז דא א טאכטער דארף מען אויסהאלטן די טעכטער זאל האבן א נדן, איז דארף מען געבן א צענטל פון די נכסים פאר די טעכטער, אמרו לו, האבן חכמים געזאגט לרבי, לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן, אין לו לבן במקום בנות כלום, אויב אזוי קומט אויס לויט דיר אז א מענטש לאזט איבער צען טעכטער מיט א זוהן, בלייבט נישט קיין שום ירושה פאר די זוהן ווייל מען נעמט די גאנצע געלט מען צוטיילט עס אויף צען מען געבט עס צו די צען טעכטער,